ספר יואל פרק ג', פרשה היי. נאכדעם וואס האט זיך געענדיגט בעצם די מעשה פון די צרה און די ישועה פון די ארבה אדער פון די גוים וואס שטייט אין די ערשטע האלב פון ספר יואל, איז די נעקסט צווייטע האלב וואס הייסט פרק ג' און ד' לכאורה א המשך פון דעם, ס'הייבט זיך אן והיה אחרי כן, נאכדעם, לכאורה נאכדעם וואס דער אייבערשטער גייט העלפן די אידן פון די ארבה, אבער עס איז נישט קלאר אויב עס איז א המשך ממש פון די מעשה אדער עס איז א נבואה באופן כללי אויף לעתיד לבוא, אויב מען פארשטייט אז די ארבה איז א גוים, די גוים מאכט עס אסאך סענס, נאכדעם וואס דער אייבערשטער גייט ראטעווען די אידן גייט ער באופן כללי נאכמער העלפן די אידן און משפט'ן די אלע גוים אויף די שלעכטס וואס האבן געטון די אידן. אדער אויב מען פארשטייט אז ס'איז צוויי זאכן, דאס קען זיין ס'איז א משל מיט א נמשל, אדער קען זיין אז נאכדעם וואס די אייבערשטער העלפט שוין פון איין צרה רעדט די נביא באופן כללי ווי אזוי די אייבערשטער גייט העלפן לעתיד לבוא די אידן פון די גוים וואס משפט די גוים וואס האבן גערודפ'ט די אידן אלע צייט. זאגט ער אזוי, והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר. דאס איז די ערשטע זאך וואס ער רעדט, אייבערשטער גייט ברענגען א רוח, ס'הייסט רוח נבואה, אויף יעדער איינער, א אינטערעסאנטע זאך, וואס קומט עס אריין? ס'זעט אויס אז כדי מ'זאל זען די ישועות השם וואס ס'גייט קומען זיין פון די גוים, דארף זיין קודם נבואה, אפשר רעדט ער אז פארדעם איז דאך נישטא קיין נביאים, אונז רעדן דאך מזמן הגלות הייסט עס בטלה נבואה, סאו מ'דארף צוריק ברענגען די נבואה אז מענטשן זאלן קענען זען אז דאס איז בהשגחה, אדער באופן כללי, א גוטע זאך אז מ'זאל קענען האבן רוח נבואה.

רוח נבואה. און וואס גיי איך טון? ונתתי מופתים בשמים ובארץ, דם ואש ותימרות עשן. כ'גיי ברענגען מופתים, גרויסע מופתים, גרויסע ישועות, גרויסע מכות בעצם פאר די גוים, פייער, בלוט, און רויעך, ס'הייסט אזוי ווי מענטשן שטארבן און עס בלוט, א פייער ותימרות עשן אזוי ווי ער דערציילט כסדר לפניו, א אש און ס'ווערט א עשן ארום די אש, ענן וערפל סביביו, השמש יהפך לחושך והירח לדם לפני בוא יום אדינוי הגדול והנורא, די זון וועט ווערן טונקל, די ירח וועט ווערן רויט אזוי ווי בלוט, פאר ס'קומט די יום השם, לויט רוב מפרשים פארשטייען אז דאס איז אזוי ווי א סימן, מ'רעדט נישט נאכנישט פון די יום השם אליינס, נאר פארדעם איז דא סימנים, אזוי ווי דער אבן עזרא זאגט אזא זאך אז א ליקוי חמה הייסט א סימן וואס ס'גייט זיין, איז די מופתים וואס מ'רעדט דא איז בעצם סימנים, אדער קען זיין אז ס'איז אליינס, די אנדערע מפרשים די רד"ק רעדט אז ס'איז זיין אליינס די די ישועה די מלחמה וואס גייט זיין איז אליינס דם ואש ותימרות עשן, אבער דאס הייסט פאר, אפשר יום השם איז נאך נאך די מלחמה ווען די אידן האבן א ישועה און זיי גייען צוריק אין בית המקדש. נישט קלאר אבער כאן ס'דא א יום השם הגדול והנורא א גרויסע מלחמה והיה כל אשר יקרא בשם אדינוי ימלט כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה כאשר אמר אדינוי ובשרידים אשר אדינוי קורא דער איי יעדער איינער וואס רופט אין דער אייבערשטער'ס נאמען תרגום זאגט ער דאווענט אדער באופן כללי ער גלייבט אין גאט ער רעדט פון רעדט פון דער אייבערשטער ער רופט ער רעדט בשם דער אייבערשטער ער גייט געראטעוועט ווערן פארוואס אין ירושלים אין ציון אין די אלע שרידים דאס איז איבערגעבליבענע וואס די אייבערשטער רופט זיי, אינטערעסאנט ס'איז דא א יקרא בשם ה' און ס'איז דא אשר ה' קורא, ס'איז אינטערעסאנט, די מפרשים זאגן אשר ה' קורא מיינט מלשון קריאה והזמנה, מען ווערט די אייבערשטער רופט כביכול ווער ער לאדענט איין ער זאל ניצול ווערן, אבער אויפן פשוט קען זיין ס'איז דא אזוי ווי מענטשן וואס רופן דער אייבערשטער און מענטשן וואס דער אייבערשטער רופט זיי, זייער א שיינע שיינע זאך און די אלע דיי זענען שרידים, ס'איז ווייניג, נישט אלע, אבער די איבערגעבליבענע אידן דיי וועלן ניצול ווערן, איז דאס איז פרק ג', די אמת איז אז די פרשה איז ממשיך די די חלוקת הפרקים איז דא זייער זייער א קורצע פרק פאר סאם ריזען, און די אמת איז אז די המשך איז די נעקסטע פרק איז אויך די המשך פון דעם, אונז גייען אבער סטאפן מאכן נעקסטע שיעור וועגן דעם.